מאנטאג תולדות ווען מען לערנט די פיר פסוקים מאנטאג האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ד' פון די מילוי יוד פונעם שם ב"ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת רוח פונעם פריערדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה ויצא הראשון, דער ערשטער פון די צווילינג איז ארויסגעקומען אדמוני א רויטער כולו ער איז געווען אינגאנצן כאדרת שער, האריג ווי א מאנטל. ויקראו שמו עשיו, און זיי האבן אנגערופן זיין נאמען עשיו. ברענגט דער בעל הטורים פון א מדרש אז פאר דעם איז עשיו ארויסגעקומען רויט, פשטות'דיגע פשט מיינט עס אז ער איז געווען געפארבט, זיין פנים, זיין קערפער, איז געווען רויט, און ער זאגט א דרש אז ער איז געווען בלוטיג, ווייל ס'שטייט אין מדרש אז ביים ארויסקומען האט ער צעשטערט די רחם פון זיין מאמע זי זאל מער נישט קענען האבן קיין קינדער, ממילא איז ער געווארן פארשמירט מיט בלוט. די דעת זקנים ברענגט א מדרש אז ווען יצחק אבינו האט געזען אז עשו איז רויט האט ער געטראכט אז די בלוט איז אים נאך פארלאפן, עס האט זיך נאך נישט איינגעגלידערט געהעריג די בלוט און מען טאר אים נישט מל זיין, האט ער נישט געוואלט מל'ן צו אכט טעג. ווען ס'איז אדורך צוויי דריי יאר האט ער געזען אז דאס איז זיין נאטירליכע פארב, האט ער שוין געטראכט אז כ'האב נישט געמל'ט ביי די אכט טעג, העל איך אים מל'ן ביי די דרייצן יאר אזוי ווי מיין ברודער ישמעאל. ווען ער איז אנגעקומען צו די דרייצן יאר, האט עשו שוין נישט געלאזט זיך מל'ן, איז ער געבליבן א ערל. זאגט רש"י אדמוני, סימן הוא שיהא שופך דמים, דאס איז געווען א סימן אז ער גייט זיין א בלוט פארגיסער, כולו כאדרת שער, זאגט רש"י, מלא שער, ער איז געווען אנגעפילט מיט האר, כטלית של צמר המלאה שער, אזוי ווי א וואלענע קלייד וואס איז אנגעפילט מיט האר, פלוקיר"א בלע"ז, ס'שטייט אין תרגום יונתן אז עשו איז געבוירן געווארן מיט האר אויפן קאפ און האר אויפן בארד, ער איז געבוירן מיט די ציין און מיט די באק ציין, ער איז געווען אינגאנצן געמאכט, און אויף דעם ויקראו שמו עשו זאגט רש"י הכל קראו לו כן, אלע האבן אים אזוי אנגערופן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה, ער איז געווען פארטיג, פול מיט האר, אזוי ווי איינער וואס איז שוין מערערע יארן אלט. זאגט די תרגום, ונפק קדמאה סמוק כוליה כגלים דשער וקרו שמיה עשיו, זאגט די פסוק, ואחרי כן און נאכדעם יצא אחיו איז ארויסגעקומען זיין ברודער, וידו און זיין האנט אוחזת האט אנגעכאפט בעקב עשיו אין די פערשט פון עשיו, ויקרא שמו יעקב און ער האט אנגערופן זיין נאמען יעקב, ויצחק איז געווען בן ששים שנה בלדת אותם זעכציג יאר אלט ווען ער האט געבוירן די צוויי קינדער. זאגט רש"י ואחרי כן יצא אחיו, שמעתי מדרש אגדה, הדורשו לפי פשוטו פארוואס ער האט אים אנגעכאפט, ווייל בדין היה אוחז בו לעכבו, יעקב האט געוואלט צוריקהאלטן עשו זאל נישט קענען ארויסקומען דער ערשטער, ווייל יעקב נוצר מטיפה ראשונה, יעקב איז באשאפן געווארן פונעם ערשטן טיפה ועשו מן השניה. צא ולמד משפופרת, ווען דו האסט א רער, שפיה קצרה וואס האט א שמאלע עפענונג, תן בה שתי אבנים זו תחת זו לייג אריין צוויי שטיינדלעך איינס אונטערן אנדערן, הנכנסת ראשונה די וואס גייט אריין די ערשטע תצא אחרונה וועט ארויסקומען לעצט, והנכנסת אחרונה די וואס גייט אריין צולעצט תצא ראשונה וועט ארויסקומען ערשט, נמצא קומט אויס, עשו הנוצר באחרונה יצא ראשון, עשו וואס ער איז צולעצט באשאפן געווארן איז ער דער ערשט געבוירן געווארן, ויעקב שנוצר ראשונה וואס ער איז ערשט באשאפן געווארן יצא אחרון איז ארויס צום לעצט. ויעקב בא לעכבו, יעקב האט אים געוואלט צוריקהאלטן, שיהא ראשון ללידה כראשון ליצירה, אז ער זאל קענען זיין דער ערשטער צום געבורט, אזוי ווי ער איז געווען דער ערשטער צום באשאפן, ויפטור את רחמה, ער וועט עפענען דעם רחם, ויטול את הבכורה מן הדין, וועט ער מן הדין זיין דער בכור, ער וועט זיך נישט דארפן אפקויפן פון אים. בעקב עשו זאָגט רש"י, סימן, דאָס איז אַ סימן, דאָס אַז יעקב האָט אָנגעכאַפּט עשו'ס פיס, שאין זה מספיק לגמור מלכותו, עשו וועט נישט עספּיען צו ענדיקן זיין קעניגרייך עד שזה עומד ונוטלה הימנו, ביז יעקב וועט אויפשטיין און עס צונעמען פון אים. ויקרא שמו יעקב שטייט אַ לשון יחיד, ווער איז דאָס געווען? איין פשט זאָגט רש"י הקדוש ברוך הוא, אמר, דער אייבערשטער האט געזאגט, אתם קריתון לבכוריכם שם, עטס האטס אנגערופן פאר ענקער בכור א נאמען, אף אני אקרא לבני בכורי שם, איך וועל אנרופן א נאמען פאר יעקב וואס ער איז מיין בכור, הדא הוא דכתיב, ויקרא שמו יעקב. דבר אחר, נאך א פשט, אביו קרא לו יעקב, דער טאטע יצחק האט אים אנגערופן יעקב, על שם אחיזת העקב, ווייל ער האט אנגעכאפט דעם פערשט פון עשו. בן שישים שנה, זאגט רש"י י' שנים משנשאה עד שנעשית בת י"ג שנה וראויה להריון, צען יאר איז אדורך פון ווען ער האט חתונה געהאט ביז זי איז געווארן דרייצן יאר און זי איז בכלל געווארן ראוי צו ווערן טראגעדיג, וי' שנים הללו, און די אנדערע צען יאר פון נאכדעם ביז יעצט ווייל ער איז דאך געווען פערציג יאר ביי די חתונה קומט אויס אז ביי די זעכציג זענען זיי געבוירן האט ער צוואנציג יאר געווארט אויף קינדער, איז די צווייטע צען יאר צפה והמתין לה האט ער ארויסגעקוקט און געווארט כמו שעשה אביו לשרה אזוי ווי זיין טאטע אברהם האט אויסגעווארט פאר שרה, כיוון שלא נתעברה האט געזען אז זי ווערט נישט מעוברת ידע שהיא עקרה האט ער פארשטאנען אז זי איז אן עקרה והתפלל עליה און ער האט געדאווענט וועגן איר. ושפחה לא רצה לישא, ער האט אבער נישט געוואלט טון די עצה וואס אברהם האט געטון, חתונה האבן מיט א שפחה און דורך דעם וועט זי געהאלפן ווערן, לפי שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה. ביי די עקידה איז ער הייליג געווארן צו זיין א עולה תמימה, און ס'פאסט נישט פאר א עולה תמימה צו האבן צוויי פרויען, אזוי איז דער מזרחי מסביר, ער מיינט נישט דווקא א שפחה, אפילו סתם א צווייטע פרוי וואלט ער נישט געוואלט נעמען, ער כאפט נאר אן א שפחה, ווייל דער סדר פלעגט זיין, טאמער א פרוי האט געדארפט ארייננעמען א צרה אין שטוב, האט זי גענומען ענדערשער איר שפחה וואס איז נכנע אונטער איר און נישט א צווייטע וואס וועט זיך גרויסן איבער איר.

זאגט רש"י, ויגדלו הנערים ויהי עשיו, כל זמן שהיו קטנים, ווילאנג זיי זענען געווען קליין לא היו ניכרים במעשיהם, זיי זענען נישט דערקענט געווארן אין זייערע מעשים, הגם ס'שטייט אז גלייך פונעם געבורט האבן זיי זיך צעשיידט, זה לרשעו וזה לתומו, אבער קיינער האט נישט אכט געגעבן אויף זיי, ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, קליינע קינדער קוקט מען זיך נישט אזוי אום פונקטליך וואס זיי טוען, כיון שנעשו בני י ג שנה ווען זיי זענען געווארן דרייצן יאר, זה פורש לבתי מדרשות וזה פורש לעבודת אלילים האט מען קלאר געזען דעם חילוק, יעקב איז געגאנגען אין בית מדרש, און עשיו איז געגאנגען צו די עבודה זרה. באמת אבער, איז עשיו נאך נישט אינגאנצן ארויסגעגאנגען לתרבות רעה ביז צוויי יאר שפעטער, הערשט ביי די פופצן יאר, דעמאלט שטייט שפעטער איז ער ארויס לתרבות רעה און פארדעם האט מען געדארפט אוועקנעמען אברהם אבינו פריער ער זאל נישט מיטהאלטן ווי זיין אייניקל גייט ארויס לתרבות רעה, איז פון די דרייצן יאר ביז די פופצן יאר האט ער טאקע געטון עבירות אבער נישט בפרהסיא, ס'איז נישט געווען יוצא לתרבות רעה. יודע ציד זאגט רשי, לצוד ולרמות את אביו בפיו. זאגט די מזרחי רשי האט נישט געוואלט טייטשן יודע ציד פשוט כפשוטו אז ער האט געקענט פאנגען חיות און עופות, ווייל דאס שטייט דאך שוין איש שדה, יודע ציד קוקט דאך אויס ווי א באזונדערע זאך, און ס'קוקט אויכעט אויס אז די איש שדה וואס ס'שטייט ביי עשיו איז אקעגן די יושב אהלים פון יעקב, און די יודע ציד איז אקעגן די איש תם וואס ס'שטייט ביי יעקב, איז אויב תם, זאגט רשי שפעטער, מיינט איינער וואס ס'קען נישט פאפן, זעט מען דאך פון דעם אז יודע ציד מיינט איינער וואס איז יא א פאפער, נאר דען האט ער געקענט גוט אויספאפן זיין טאטן מיטן מויל. ושואלו ער פלעגט אים פרעגן, אבא, האיך מעשרין את המלח ואת התבן, וויאזוי מעשר'ט מען זאלץ און שטרוי, וואס באמת זאלץ און שטרוי זענען פטור פון מעשר אפילו מדרבנן, און די מפרשים זאגן טאקע ער האט געמיינט צו פרעגן פון זיין טאטן וויאזוי קען איך אפשר ברענגען א וועג וויאזוי איך זאל מיך מחייב זיין אז ס'זאל ווערן יא מחויב צו מעשר'ן? ער האט זיך אהערגעשטעלט ווי א פרומער וואס זוכט מקיים צו זיין מצוות מעשר, און די מפרשים זאגן אויך אז פארוואס פונקט מצוות מעשר? ווייל ס'שטייט אין רמב ם אז יצחק אבינו איז געווען דער ערשטער וואס האט נוהג וואס האט איינגעפירט צו מעשר'ן פון די פארמעגנס, ממילא האט ער זיך געוואלט אהערשטעלן ווי איינער וואס פירט זיך אין די וועגן פון זיין טאטע, האט ער געוואלט מחמיר זיין אויף די ענין פון מעשרות. כסבור אביו האט זיין טאטע געמיינט שהוא מדקדק במצוות ער איז מדקדק אויף די מצוות האט ער אים מיט דעם אויסגעפאפט. זאגט רשי ווייטער איש שדה כמשמעו דאס איז א פשוטע אזוי ווי די איבערטייטש אז דאס מיינט א אדם בטל א ליידיגער מענטש א ליידיגייער וצודה בקשתו חיות ועופות מיט זיין פיילבויגן טוט ער פאנגען חיות און עופות ער דרייט זיך אויפן פעלד תם אינו בקי בכל אלה איינער וואס איז א תם איז נישט בקי אין די אלע זאכן אלא כלבו כן פיו ער איז גאנץ זיין הארץ מיט זיין מויל זענען אייניג מי שאינו חריף לרמות קרוי תם, ווער ס'קען נישט פאפן, ער איז נישט גענוג שארף צו פאפן, דער הייסט א תם, און דאס איז יעקב געווען, און ער איז אויך געווען יושב אהלים, אהלו של שם ואהלו של עבר, ער האט געלערנט תורה ביי שם און עבר. דער חזקוני זאגט אז יושב אהלים קען אויכעט האבן א פשוט'ע פשט, אז ער האט געמאכט געצעלטן און געפאשעט די שאף, ווי מען זעט טאקע שפעטער אז ער איז געווען דער רועה צאן ביי לבן, פאר דעם איז די תורה שוין מקדים אז ער האט זיך שוין ביים טאטן אין שטוב אריינגעלייגט אין די ענין אין די עסק פון פאשענען שאף. זאגט דער תרגום, ורביאו עולימיא, והוה עשיו גבר נחשירכן, גבר נפיק לחקלא, ויעקב גבר שלים משמש בית אולפנא. זאגט דער פסוק ווייטער ויאהב יצחק את עשיו, יצחק האט ליב געהאט עשיו כי ציד בפיו, ווייל ער האט אים געפאנגען און געברענגט צו עסן צו זיין מויל, אדער ווייל ער האט אים געפאנגען מיט זיין מויל, ורבקה אוהבת את יעקב, רבקה האט ליב געהאט יעקב, זאגט רשי בפיו כתרגומו, וואס דער תרגום זאגט אז פון זיין שפייז, פון זיין געפאנגענע זאכן האט ער געגעסן, מיינט דאך דאס בפיו של יצחק, ומדרשו אז דאס מיינט בפיו של עשיו, מיטן מויל פון עשיו האט ער געפאנגען דעם טאטן, שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו, האט אים געפאנגען און אויסגעפאפט. זאגט דער ספורנו, ויאהב יצחק את עשיו מיינט נישט ער האט נאר ליב געהאט עשיו, נאר ס'מיינט ער האט אויכעט ליב געהאט עשיו, ער האט אבער אויכעט געוואוסט אז ס'איז דא א שטארקע חילוק צווישן עשיו און יעקב, רבקה האט אבער נאר ליב געהאט יעקב, זי האט ארויסגעהאט די רשעות פון עשיו. די חזקוני זאגט אז ביי יצחק שטייט ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, קען מען דאס טייטשן אז נאר וועגן דעם האט ער אים ליב געהאט, און די כלי יקר זאגט נאר בשעת ער האט אים געברענגט די שפייז דעמאלטס האט ער אים ליב געהאט. ס'איז געווען א אהבה התלויה בדבר. אבער רבקה אוהבת את יעקב שטענדיג אן קיין שום סיבה, ממילא דאס איז געווען אהבה שאינה תלויה בדבר, איז עס קיינמאל נישט בטל געווארן. די תרגום, ורחים יצחק ית עשו ארי מצידיה הוה אכיל, ורבקה רחימת ית יעקב. זאגט די נביא מלאכי קאפיטל א', ער זאגט תוכחה פאר די כהנים, וואס זיי וואלטן געדארפט אויסלערנען די ריכטיגע וועג, און דערווייל האבן זיי פארשעמט דעם מזבח און מקריב געווען דארטן פארשידענע אומווירדיגע זאכן וואס די תורה האט נישט ערלויבט,

ווי רש"י זאגט, וויבאלד די הלכה איז אז מען טאר נישט זאגן איין כהן פאר די אנדערע, איך וועל נעמען א גרעסערע שטיקל פון די קרבן און דו וועסט נעמען אקעגן דעם א גרעסערע שטיקל פון א צווייטע קרבן, נאר מען דארף יעדע קרבן איינטיילן צווישן די כהנים. און די זעלבע זאך די גאנצע לחם הפנים איז געווען צוועלף ברויטן און יעדע כהן האט באקומען צוגעטיילט גאר א קליין שטיקל, זאלסט דיך נישט אפרעדן און זאגן, ס'איז צו א קליינע זאך און ס'לוינט זיך מיר נישט צו ארבעטן פאר דעם, און דו וועסט אוועקמאכן די גאנצע עבודה, און אז מ'זאגט אזוי, טוט מען פארשעמען די עבודה, און דאס איז די פשט במה גאלנוך, זאג איך דיר, דאס איז די ענטפער, מיט דעם וואס דו האסט אוועקגעמאכט די עבודה. זאגט דער תרגום, מקרבין אתון על מדבחי קרבן מרחק, ואם תימרון, במה מרחק, בדאתון אמרין, פתורא דה' בסיר הוא. זאגט ער ווייטער, מוסר פאר די כהנים וכי תגישון עור לזבוח, טאמער עטס וועט גענענען א בלינדע בהמה צום שעכטן, אין רע, איז דען דאס נישט שלעכט? אדער ווען א איד ברענגט א בלינדע בהמה צום שעכטן, זאגט עטס אים, ס'איז נישט שלעכט, אנשטאטס וואס עטס זאלטס אים זאגן, ס'שטייט אין די תורה, עורת או שבור, מ'טאר נישט ברענגען קיין בלינדע בהמה, זאגט עטס אים נאך, אז ס'איז נישט קיין פראבלעם דאס צו ברענגען. וכי תגישו פסח אז עטס ברענגטס א הינקעדיגע בהמה וחולה אדער א קראנקע אין רע איז דען דאס נישט שלעכט? פרוביר אויס הקריבהו נא לפחתך, גענען אזא מין בהמה אלס א מתנה פאר דיין בשר ודם שר, און קוק, הירצך, וועט ער דיך באוויליגען? וועט ער דיך ליב האבן דורך דעם? וועט ער דיר פארגעבן אויב דו האסט עפעס געטון שלעכטס אקעגן אים דורך דעם וואס דו געבסט אים אזא מין פעלערהאפטיגע בהמה, או הישא פניך וועט ער אויפנעמען דיין פנים, וועט ער דיך דערבארעמען אויף דיר, אמר ה' צבקות זאגט דער אייבישטער, און אויב פאר א בשר ודם איז נישט גוט אזא מין בהמה, כל שכן אז עטס האטס נישט געטארט ברענגען אזאנס ארויף צו לייגן אויף מיין מזבח. זאגט דער תרגום, ודאתון מקרבין דעויר לדבחא,

פארוואס טראכט עטס אז דער אייבערשטער גייט אננעמען ענקער געבעט? אמער עס איז דאך אין קטיגור נעשה סניגור, מידכם היתה זאת, צוליב ענק איז געקומען די גאנצע צרה, הישא מכם פנים אמר השם צבקות, וועט ער אויפנעמען פון ענק א פנים, זאגט דער אייבערשטער, וועט ער דען אננעמען ענקער געבעט? אידן קומען צו די כהנים און בעטן אז מען זאל מתפלל זיין פאר זייער וועגן, אבער די כהנים זענען דאך דער גורם פון די גאנצע צרה מיט דעם וואס זיי טוען ארויפברענגען פעלערהאפטיגע בהמות אויפן מזבח. און די תרגום וכען צלו כען קדם אלקא ויקבל צלותנא מידכון הות דא היתנסבון לכון אפין אמר השם צבקות זאגט ער ווייטער מי גם בכם הלוואי וואלט זיך אויפגעשטעלט איינער צווישן ענק ויסגור דלתים נישט נאר וואס מען ברענגט דא פעלערהאפטיגע בהמות הלוואי זאל זיך אויפשטעלן איינער און אינגאנצן צושפארן די טירן פונעם בית המקדש ס'איז מיר ענדערשער אז מען זאל גארנישט מקריב זיין קיין קרבנות, ווי איידער מען זאל ברענגען אזעלכע קרבנות וואס איך האב פארבאטן, ולא תאירו מזבחי חינם, טוט נישט אנצינדן א פייער אויף מיין מזבח אומזיסט, ס'איז דאך א אומזיסטיגע זאך, איך דארף עס נישט האבן. אין לי חפץ בכם אמר ה' צבקות, דער אייבערשטער זאגט איך האב נישט קיין ווילן אין ענק, מענטשן, ממילא אפילו עטס וועטס ברענגען גאנצע בהמות, בהמות וואס זענען כשר אן א פעלער, וועל איך עס נישט אננעמען, ווייל איך דארף נישט ענק, ווייל עטס זענטס נישט אויסגעהאלטן. ומנחה לא ארצה מידכם, און איך וועל נישט באוויליגן א מנחה פון ענקערע הענט, אפילו ווען ס'איז גוט, כל שכן אז עטס ברענגטס אזעלכע מיני בהמות וואס זענען בלינד און הינקעדיג און קראנק, איז דאך זיכער אז איך וועל עס נישט אננעמען. זאגט דער תרגום, מן אף הכא בכון ויגיף דשי בית מקדשי, ולא תקריבון על מדבחי קרבן מרחק לא רעוא קדמי בכון אמר ה' צבקות וקרבן לרעוא לא אקבל מידכון. שטייט אין משלי קאפיטל ה. האט מען נעכטן געלערנט באהבתו תשגה תמיד, טייטשן די מפרשים אז טאמער א מענטש איז צופיל אריינגעטון באהבת אשתו, ער איז מרבה שיחה עם האישה, ווערט דאס גערעכנט פאר א שגיאה, דאס איז א טעות. זאגט ער אים ווייטער ולמה תשגה בני בזרה. אויב באשתו אמרו איז דאך קל וחומר באשת חברו, אויב אזוי פארוואס זאלסטו דיך פארנארן און פארדרייען און זיך טועה זיין מיט א פרעמדע? ותחבק חק נכריה און דו וועסט ארומנעמען די שויס פון א פרעמדע, און די חילוק פון זרה מיט נכריה, זאגט די מלבים, זרה איז אויך א אידישע פרוי, זי איז נאר פרעמד פאר דיר, און נכריה, טאמער מען וועט נישט וועט נישט אפלאזן די זרה, וועט מען נאך צוקומען צו גיין צו איינער וואס איז א בת אל נכר פון א פרעמדע פאלק. דאס איז לויטן פשטות די פשט, אז מען רעדט דא א גאנצע צייט פון א אשה זונה, און אויב מען רעדט פון די חכמת התורה אקעגן די חכמות חיצוניות, מיינט ולמה תשגה בני בזרה, פארוואס זאלסטו דיך אריינלייגן אין חכמות חיצוניות, ותחבק חק נכריה זאגט די מלבים, דו וועסט לערנען חכמות פון כפירה און מינות ממש. זאגט די תרגום, ולמה תשרגג ברי בנוכריתא, אוף לא תחבק עובא דאחריתא. טאמער וועסטו זאגן, ווער ווייסט וואס איך טו? זאגט דער פסוק כי נוכח עיני ה' דרכי איש, אלע וועגן פון א מענטש זענען אקעגן די אויגן פונעם אייבערשטן ער זעט אלעס, וכל מעגלותיו מפלס, דער אייבערשטער וועגט און מעסט אלע וועגן פון א מענטש, צו געבן א שכר פאר די גוטע מעשים און א עונש פאר די שלעכטע מעשים, און דער אייבערשטער געבט א פונקטליכע שכר און א עונש מידה כנגד מידה אזוי אז דער מענטש זאל טאקע זען אז די שכר וואס ער האט באקומען איז צוליב די און די גוטע זאך וואס ער האט געטון,

די עבירה אליין וועט ארויפגיין און מקטרג זיין אויף אים און דורך דעם וועט ער האבן א מפלה, ובחבלי חטאתו יתמך, ער וועט זיך אנכאפן אין די שטריק פון זיין זינד, זאגט רש"י די סדר איז ווען מען הענגט איינעם אויף אויף א שטריק כאפט ער זיך אן אין דעם שטריק, און וויבאלד די שטריק וועט צאמגעשטעלט ווערן פון די עבירות פון א מענטש, זאגט ער אין די שטריק פון דיינע עבירות וועסטו דיך אנכאפן. דאס הייסט אז די עבירה אליין וועט מקטרג זיין, און די עבירה וועט צוברענגען אז ער זאל דורכפאלן, און ער זאל נישט קענען מצליח זיין און אויספירן זיינע פלענער. זאגט די תרגום, חובוי דרשיעא קמטין ליה, ובחבלי דחטוי נסתבקיה. זאגט ער ווייטער, הוא ימות באין מוסר, דער מענטש וועט חלילה שטארבן ווייל ער האט נישט געלערנט קיין מוסר, וברוב אולתו ישגה, ער וועט פארדרייט ווערן און אראפגיין פונעם ריכטיגן וועג צוליב זיין גרויסע נארישקייט, זאגט די תרגום, הוא ימות בלא מרדותא, ודסוגאי בשטיותיה נטעי. זאגט די משנה מסכת שבת פרק ו', במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, מיט וועלכע זאך מעג א פרוי ארויסגיין, דאס הייסט אז ס'איז א בגד פאר איר, אדער א תכשיט, און ס'איז נישטא קיין שום גזירה אז מ'וועט עס קומען אויסטוהן, אדער ווייזן אדער ס'וועט אראפפאלן מ'וועט עס קומען טראגן, ובמה אינה יוצאה מיט וועלכע זאך מעג מען נישט ארויסגיין ווייל ס'איז דא אדער איז עס א משא אדער אפילו ס'איז א תכשיט איז דא א גזירה אז מ'וועט עס קומען ווייזן פאר מענטשן און מ'וועט עס קומען טראגן אין גאס. איז די ערשטע משנה רעכנט ארויס זאכן וואס זענען נאר אסור מדרבנן. לא תצא אישה, א פרוי זאל נישט ארויסגיין, לא בחוטי צמר, נישט מיט בענדלעך פון וואל אריינגעלייגט אין די האר, ולא בחוטי פשתן, בענדלעך פון פלאקס אין די האר, אדער ולא ברצועות שבראשה, לעדערנע בענדלעך אריינגעפלאכטן אין די האר, און די סיבה פארוואס מען טאר נישט ארויסגיין מיט איינע פון די דריי זאכן, ווייל ולא תטבול בהן עד שתרפם, מען טאר זיך דאך נישט טובל'ען מיט איינע פון די זאכן אין די האר ווילאנג מען מאכט עס נישט לויז, ווייל ס'הייסט א חציצה, איז וויבאלד ווען מ'וויל זיך טובל'ען דארף מען דאס ארויסנעמען, האב איך מורא געהאט אז ס'וועט קומען, זי וועט זיך דארפן טובל'ען אין שבת, און זי וועט ארויסנעמען די בענדלעך, און זי וועט עס פארגעסן אנצוטון, און זי וועט עס טראגן ולא בטוטפת, דאס איז אזוי ווי א ציץ וואס מ'לייגט אויפן שטערן, א צירונג וואס גייט פון אויער צו אויער, ולא בסנבוטין, דאס איז אויף דעם ציץ הענגען אראפ אויף ביידע זייטן פון די שלייפן אויף די באקן אזעלכע גאלדענע צירונגען, די אָרעמע לײַט לײגן אַזעלכע שײנע געפֿאַרבטע בענדלעך, און די רײַכע לײגן צירונגען פֿון זילבער און פֿון גאָלד. איז אױף די אַלע זאַכן האָב איך מורא, אַז מע װעט עס אַראָפּנעמען און װײַזן, די שײנע צירונג, פֿאַר די חבֿרטע, און מע װעט בלײַבן מיט עס אין האַנט און מע װעט עס טראָגן, איז מעג מען נישט אַרױסגײן דערמיט בזמן שאינן תּפֿורין, אױב ס'איז נישט צוגענײט צום טיכל, האָב איך מורא, מע װעט עס אױסטאָן. אױב ס'איז צוגענײט צום טיכל, אַ טיכל נעמט מען נישט אַראָפּ פֿון קאָפּ אין גאַס, האָב איך נישט מורא געהאַט. ולא בכבול, כבול איז א קליינע טיכעלע וואס מען טוט אן אויכעט אויפן שטערן אונטער דעם טוטפת, אונטער די ציץ, ווייל מען וויל נישט אז ס'זאל צוקראצן דעם שטערן, און אמאל טוט מען עס אן אפילו אן א ציץ, איז מיט די כבול טאר מען נישט ארויסגיין לרשות הרבים, אבער אין חצר מעג מען יא, ווייל איין צירונג האבן די חכמים מתיר געווען פאר א פרוי ארויסצוגיין אין חצר כדי שלא תתגנה על בעלה. אבער די אלע פריערדיגע זאכן טאר מען נישט ארויסגיין, נישט נאר אין רשות הרבים, נאר אפילו אין חצר אויכעט נישט. דער רמב"ם האלט להלכה אז מיט די אלע פריערדיגע זאכן מעג מען אויכעט ארויסגיין אין חצר, און נאר אין רשות הרבים טאר מען נישט, נישט אז ער לערנט אזוי פשט אין די משנה, עס וועט מען זען שפעטער א משנה קלאר אז נאר ביי כבול איז געזאגט געווארן די הלכה נישט ביי די אנדערע זאכן, דער רמב"ם האט אבער נאכדעם אנגענומען ווי די שיטה אין די גמרא וואס קריגט מיט די משנה, און ס'זאגט אז ביי די אלע זאכן מעג מען ארויסגיין אין חצר. זאגט די משנה ווייטער, ולא בעיר של זהב, מען טאר נישט ארויס גיין שבת אין גאס מיט א בלעך, א גאלדענע מין בלעך וואס איז אויפגעמאלן דערויף א בילד פון ירושלים, ולא בקטלא, דאס איז אזוי ווי א קייטל וואס מען לייגט ביים האלז, אבער ס'הייסט קטלא ווייל ס'איז א לשון פון הרג'נען, דערווערגן, דאס הייסט, אויף ענגליש הייסט עס א טשאוקער, וואס מען לייגט ממש ביים האלז, ס'קוקט אויס ווי מען דערשטיקט זיך, און די סיבה וואס מען פלעגט עס אנטון, די פרויען פלעגן וועלן אויסזען ווי זיי זענען אביסל דיקער, ווי זיי האבן מער פלייש אויפן האלדז, טאר מען נישט ארויסגיין מיט דעם ווייל מען וועט עס אויסטון און ווייזן. ולא בנזמים, דאס הייסט א נאז באנד, אבער אוירינגלעך מעג מען יא ארויסגיין, דאס האב איך נישט מורא מען וועט אויסטון, ווייל ס'איז ארומגענומען מיטן טיכל, און ס'איז א טרחה דאס אויסצוטון אדער מען וויל נישט אויפדעקן די האר אין גאס, ממילא איז נאר א נאז באנד טאר מען נישט ארויסגיין אבער א אוירינגל יא. ולא בטבעת שאין עליה חותם, מ'טאר אויך נישט ארויסגיין מיט א רינגל, אפילו עס האט נישט קיין חותם, וואס דעמאלטס איז עס א תכשיט, אויב עס האט א חותם, איז עס בכלל נישט קיין תכשיט, דעמאלטס איז מען חייב חטאת, אפילו מ'האט עס אן אויפן פינגער, וואס לכאורה איז עס נישט קיין דרך הוצאה בכך, זאגט שוין די גמרא וויבאלד ס'מאכט זיך אמאל אז דער מאן נעמט זיין רינגל וואס האט א חותם וואס דאס נוצט מען אפצוזיגלען צו זיגלען אויף שטרות וכדומה און ער געבט עס פאר די פרוי אז זי זאל אים עס אוועקלייגן אדער טראגן צו אוועקלייגן און זי לייגט עס אויפן פינגער און אזוי טראגט זי עס אוועקצולייגן קומט אויס אז ווען מען טראגט א רינגל אויפן פינגער אפילו ווען ס'האט א חותם הייסט עס אויך דרך הוצאה בכך. זאגט די משנה ולא במחט שאינה נקובה, א פרוי טאר אויך נישט ארויסגיין מיט א מין צירינג וואס האט אויף איין עק א נאדל און אויף די אנדערע עק האט עס נישט קיין לעכל, דאס הייסט ס'איז נישט קיין נאדל וואס איז געמאכט צום נייעם, עס האט נאר אויף די אנדערע זייט אזא גאלדענע טעצל, און מען שטופט אריין דעם נאדל אינעם טיכל און די טעצל הענגט אראפ אויפן שטערן, טאר מען אבער נישט ארויסגיין ווייל מען וועט עס קומען ארויס אויסטוהן און ווייזן, ואם יצאת אינה חייבת חטאת, די אלע זאכן פון די ערשטע משנה זענען נאר גזירות דרבנן, בדיעבד אז מען גייט ארויס דערמיט איז נישט דא קיין חיוב חטאת. משנה ב', לא יצא האיש בסנדל המסומר, די משנה וועט רעדן פון זאכן פון א מאן, א מאן טאר נישט ארויסגיין שבת מיט א האלצערנע שיך וואס האט אסאך נעגל, און די טעם פון דער גזירה פארציילט די גמרא אז ס'פלעגט זיין מענטשן וואס האבן זיך באהאלטן אמאל צוליב א גזירה האבן זיי זיך באהאלטן אין א הייל און זיי האבן געמאכט א גזירה אז ווער ס'וויל אריינקומען מעג אריינקומען ווייל פאר מ'קומט אריין אין דעם הייל קוקט מען זיך גוט ארום צו דער שונא באמערקט נישט אבער ארויסגיין פון דעם הייל טאר מען נישט ווייל קיינער זעט נישט צו איינער שטייט פונקט אינדרויסן און ער וועט באמערקן אז איינער קומט ארויס איז געווען אבער איינער וואס האט געהאט אזא סנדלר מסומר וואס דאס קען מען דאך אנטון פון ביידע זייטן און ער האט עס אנגעטון אויף די פארקערטע זייט, איז באמת איז ער אריין געקומען, אבער אויף די פיס טריט האט זיך אויסגעדאכט אז יענער איז ארויס געגאנגען, ממילא האבן זיי אנגעהויבן טראכטן אז די שונא איז געוואר געווארן וואו זיי זענען, האבן זיי זיך אנגעהויבן אריינצודרוקן צום אונטערשטן חלק פון די מערה, און וויבאלד זיי האבן געהאט אנגעטון די נעדלעך אויף די שיך, האבן זיך דארטן צוטרעטן איינער דעם אנדערן, און ס'אויסגעשטארבן פון דעם מער וויפיל די שונא וואלט געהארגעט פון זיי. אדער זאגט די גמרא אז זיי האבן געהערט א קול העכער די מערה, פון איינעם וואס איז געגאנגען מיט א סנדל המסומר און דאס האט געקלאפט די נעגל אויף די מערה האט זיך זיי געדאכט ווי מען קומט ווי מען ווי די שונא קומט צו זיי האבן זיי זיך אויכעט אריינגעדרוקט פון אונטן און זיך אויסגעהארגעט איינער דעם צווייטן, צוליב די אלע זאכן האט מען גוזר געווען אז מען טאר נישט אויף יעדע פלאץ וואו ס'קומען זיך צאם אסאך מענטשן שבת און יום טוב וואס דעמאלטס קומען זיך אידן צאם זאל מען נישט אנטון קיין סנדל המסומר. ולא ביחיד, א מענטש זאל נישט ארויסגיין מיט א איינצעלע שיך, בזמן שאין ברגלו מכה, אויב ער האט נישט אויף די אנדערע פיס א קלאפ, וואס דעמאלס איז דאך קלאר אז די סיבה פארוואס ער האט נאר אן איין שיך, איז ווייל אויף די אנדערע פיס קען ער נישט אנטון קיין שיך, וועט מען אים נישט חושד זיין אז ער האט די אנדערע שיך ערגעץ אוועקגעלייגט, און ער טראגט עס, אדער וועט מען נישט לאכן פון אים און ער וועט קומען אויסטון די ערשטע שיך, אבער אויב מען האט נישט קיין מכה, איז דא צוויי חששות, אדער מענטשן וועלן אים חושד זיין אז ער טראגט די אנדערע שיך ערגעץ צווי אונטער זיינע קליידער און מען זעט נישט, אדער וועט מען לאכן פון אים אז ער גייט נאר מיט איין שיך, וועט ער קומען אויסטון די אנדערע שיך אויך און טראגן. ולא בתפילין, מען טאר נישט גיין קיין תפילין שבת, סיי לויט די מאן דאמר שבת לאו זמן תפילין, און אפילו לויט די מאן דאמר שבת זמן תפילין האט מען מורא געהאט אז מען וועט דארפן ארויסגיין הכנות, און ער וועט אויסטון די תפילין, און ער וועט עס קומען טראגן ד' אמות ברשות הרבים. ולא בקמיע, מען טאר נישט ארויסגיין מיט א קמיע וואס מען הענגט אויף פאר א רפואה, בזמן שאינו מן המומחה, טאמער ס'קומט נישט פון א מענטש וואס ער איז א מומחה, וואס הייסט דריי פון זיינע קמיעות האבן שוין געהאלפן מענטשן, דעמאלטס טאר מען נישט גיין, אויב אבער דער מענטש איז א מומחה, אפילו די קמיע אליין איז נאכנישט קיין מומחה, מעג ער גיין דערמיט, ס'הייסט אזוי ווי א מלבוש, ס'הייסט א תכשיט. ולא בשריון, מען טאר נישט ארויסגיין מיט א פאנצער, ולא בקסדא, דאס איז א געפאנצערטע היטל, ולא במגפיים, דאס איז געפאנצערטע שטיוול, וואס די אלע זאכן גייט מען געווענליך אין א מלחמה, די שבת טאר מען אבער נישט ארויסגיין דערמיט, ואם יצא אינו חייב חטאת, אויב אבער מען איז ארויסגעגאנגען מיט איינע פון די זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט, איז נישט דא קיין חיוב חטאת, ווייל די אלע זאכן זענען נאר גזירות דרבנן. משנה ג' לא תצא אשה, א פרוי זאל נישט ארויסגיין אין שבת במחט הנקובה, א געלעכערטע נאדל, דאס הייסט אויף איין זייט האט עס א שפיץ און אויף די אנדערע זייט האט עס א לעכל ווי מען ציט אריין דעם פאדעם, וואס דאס איז דאך א זאך וואס מען נוצט צום נייען, ממילא די משנה רעכנט אויס אלע זאכן וואס איז א חיוב חטאת, והגם זי גייט דעם נאדל אריינגעשטופט אין א בגד, איז דאס אבער די דרך הוצאה, ווייל די סדר פלעגט זיין אז די אומנים, די מייסטערס, די ארבעטערס פלעגן אזוי ארויסגיין, און און יעדע פרוי איז דאך א א שניידערין, ולא בטבעת שיש עליה חותם, זי טאר נישט ארויסגיין מיט א רינגל וואס האט א חותם, ווי ס'האבן מיר פריער געשמועסט, הגם ס'איז נישט די סדר צו טראגן דאס אויפן פינגער, אבער ס'מאכט זיך אמאל אז דער מאן געבט איר זיין רינגל וואס האט א חותם אז זי זאל עס אוועקלייגן, און זי טראגט עס אויפן פינגער, ממילא איז יא דרך הוצאה ווען מ'האט עס אנגעטון אויף די פינגער. ולא בכוליאר. טייטשט ברטנורא, אז דאס איז א מין כלי וואס מ'נעמט ארום דעם קאפ, ווי א רינגל, ס'איז איבערן קאפ, און דאס הייסט א משא, ווייל ס'איז נישט קיין סדר פון רוב פרויען צו גיין אזוי. רש"י לערנט אז דאס איז א מין זאך וואס טוט צוזאמהאלטן די צוויי עקן פונעם בגד. ולא בכובלת, דאס איז א קניפ פון גאלד אדער פון זילבער וואס מען לייגט אין דעם אריין בשמים אוועקצונעמען א שלעכטע ריח, ולא בצלוחית של פלייטון, און נישט מיט א פלעשעלע פון שמן אפרסמון, באלזאם אויל, וואס דאס איז אויכעט געמאכט געווארן פאר א גוטן גערוך. ואם יצתה חייבת חטאת דברי רבי מאיר. רבי מאיר האלט אז טאמער מען גייט ארויס מיט א שמעקעדיגע זאך איז א חיוב חטאת, און זיכער אז די אנדערע זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט איז אויכעט א חיוב חטאת, וחכמים פוטרין בכובלת ובצלוחית של פלייטון. די לעצטע צוויי זאכן וואס זענען געמאכט געווארן אוועקצונעמען א ריח, האבן זיי געהאלטן אז דאס איז א תכשיט, און לכתחילה טאר מען טאקע נישט ארויסגיין ווייל מען וועט עס ווייזן, מען וועט עס אראפנעמען און ווייזן פאר די חבר'טע, אבער בדיעבד, קיין חיוב חטאת איז נישט דא. משנה ד' גייט ער אויסרעכענען חיובי חטאת ביי א מאן, לא יצא האיש א מאן טאר נישט ארויסגיין שבת אין רשות הרבים לא בסייף, נישט מיט א שווערד, ולא בקשת, נישט מיט א פיילן בויגן, ולא בתריס, נישט מיט א פאנצער, ולא באלה, א תריס איז אזא באשיצער פון הויט געמאכט, ולא באלה איז דא וואס זאגן אז דאס מיינט אויך א רונדעכיגע באשיצער פון לעדער, און ס'איז דא וואס זאגן אז דאס איז א שטעקן פון אייזן וואס דאס האט פון אויבן אזוי ווי א באל און ס'האט שטעכערס און דאס קען מען נוצן צו שלאגן צו שמייסן, ולא ברומח און נישט מיט א שפיז. ואם יצא חייב חטאת די תנא קמא האט געהאלטן אויב מ'גייט ארויס מיט איינע פון די זאכן דאס איז נישט קיין תכשיט ס'איז א חיוב חטאת, רבי לעזער אומר תכשיטין הן לו רבי לעזער האט געהאלטן אז דאס איז יא א תכשיט. וחכמים אומרים, דאס איז די זעלבע ווי די תנא קמא, זיי קומען נאר מסביר זיין די שיטה פון די תנא קמא, אינן אלא לגנאי, ס'איז גארנישט קיין תכשיט, פארקערט, ס'איז א גנאי, שנאמר, ס'שטייט ווען משיח וועט קומען, וכתתו חרבותם, זיי וועלן צעשטויסן זייערע שווערדן, לאתים, זיי וועלן מאכן דערפון אקער אייזענעס, וחניתותיהם, און זייערע שפיזן וועלן זיי מאכן למזמרות, אז מ'זאל פון דעם קענען שניידן תבואה. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, קיין פאלק וועט נישט אויפהייבן מער א שווערד אויף א צווייטע פאלק, און מען וועט מער נישט מאכן קיין מלחמות איינער מיטן צווייטן. איז אויב וואלט עס געווען א תכשיט זאגן די חכמים, וואלט מען ווייטער געקענט בלייבן מיט די אלע שווערדן אפילו לעתיד לבוא, אלא מאי א סימן אז דאס איז נאר ווילאנג ס'פעלט אויס פאר מלחמות און ס'איז גארנישט קיין תכשיט. זאגט די משנה בירית טהורה, בירית איז אזוי ווי א ברעיסלעט וואס מען לייגט אויף די פיס, אויף די שטרימפ, דאס האלט אריין, דאס האלט אז די שטרימפ זאלן נישט אראפפאלן, איז טהורה מיינט אז דאס איז טהור, וויבאלד דאס איז נישט קיין כלי תשמיש פארן מענטש, נאר דאס טוט באדינען די שטרימפ, א זאך וואס טוט באדינען א כלי איז נישט מקבל טומאה. ויוצאין בה בשבת, מען מעג ארויס גיין אין שבת דערמיט, מען האט נישט מורא געהאט אז מען וועט עס אויסטוהן אפילו אויב עס איז געמאכט פון גאלד, און עס איז א שיינע זאך וועט מען עס נישט קומען ווייזן, ווייל דעמאלטס קען דאך די שטרימפ אראפפאלן. כבלים, וואס עס פלעגט זיין אזעלכע משפחות וואס די בתולים פלעגן ארויספאלן זיי האבן געהאט זייער ברייטע טריט, האבן זיי צווישן איין בירית און די אנדערע געלאזט לויפן אזא גאלדענעם קייט אז מען זאל נישט קענען צו צו ווייט אויס אויסברייטערן די פיס, איז די כבלים טמאים, ווייל דאס איז שוין א באדינונג פאר די מענטש, איז עס מקבל טומאה, ואין יוצאים בהן בשבת, שבת טאר מען נישט ארויסגיין דערמיט, ווייל דאס האט מען געקענט אראפנעמען, און די בירית האט געבליבן אויף די שטרימפ, ממילא די פיס איז נישט געווארן אויפגעדעקט, און די שיינע גאלדענע קייטל דאס וועט מען ווייזן פאר די חבר'טע, האט מען מורא געהאט און מען האט גע'אסר'ט אז מען טאר נישט ארויסגיין דערמיט אין שבת. משנה ה. יוצאה אישה, א פרוי מעג יא ארויסגיין לכתחילה בחוטי שער, מיט פעדעמער וואס איז צוזאמגעשטעלט געווארן פון האר, בין משלה, סיי עס איז פון איר אייגענע האר, וואס דעמאלטס איז עס נישט אזוי אויפפאלענד און עס איז נישט דא אזוי ווייט א חשש אז זי וועט עס ארויסנעמען, זי האט זיך, זי שעמט זיך נישט דערמיט, בין משל חברתה, אפילו עס איז געמאכט געווארן פון איר חבר'טעס האר וואס דאס איז אביסל אנדערש ווי אירע האר, און זי קען זיך שעמען און ארויסנעמען דאך האב איך נישט חושש געווען, בין משל בהמה, וואס דאס איז דאך זיכער אנדערש ווי אירע האר, אבער דאך, וויבאלד ווען מען טובל'ט זיך מיט דעם, דארף מען עס נישט אויסטון, דאס הייסט נישט קיין חציצה, די וואסער קומט געהעריג אריין ביי א בענדל וואס איז געמאכט פון האר, האב איך נישט מורא געהאט אז מען וועט עס אויסטון. ובטוטפת, ובסנבוטין, דאס איז דער ציץ וואס מען האט אויפן שטערן, און די אלע צירונגען וואס הענגען אראפ פון דעם אויף די זייטן, מעג מען ארויסגיין בזמן שהן תפורין, אויב ס'איז צוגענייט צום טיכל, איז דאך נישט דא קיין חשש אז מען וועט עס אויסטון. בכבול ובפאה נכרית מעג מען ארויס גיין לחצר, כבול מיינט דאך אזא טיכעלע וואס מען פלעגט אנטון אונטער דעם ציץ, אדער אמאל פלעגט מען סתם אזוי אנטון דעם קליינעם טיכעלע, און דאס מעג מען לחצר אזוי ווי עס איז געשטאנען אויבן אז נאר אין רשות הרבים טאר מען נישט, אבער אין חצר האב איך מתיר געווען כדי שלא תתגנה על בעלה, און פאה נכרית מיינט א פרוי וואס זי האט נישט גענוג אייגענע האר טוט זיך אן האר פון פרעמדע פרויען אזוי ווי א שייטל, און מיט דעם מעג מען אויכעט ארויס גיין אין חצר. זאגט די משנה ווייטער, מיט וואס נאך מעג א פרוי ארויסגיין אין שבת? במוך שבאזנה, א שטיקל וואטע למשל וואס מען לייגט אינעם אויער אז ס'זאל איינזאפן די פליסיגקייט פונעם אויער, און די מעג נאר ארויסגיין דערמיט אויב ס'איז שטארק צוגעמאכט דארטן און ס'איז פארקניפט, ס'האלט זיך גוט אויפן פלאץ, ובמוך שבסנדלה, אדער מען לייגט אריין אין די שיך אזעלכע וואטעלעך אז ס'זאל נישט וויי טון די פיס, דאס מעג מען אויכעט נאר אויב ס'איז געווען דארטן צוגעקניפט און גוט באפעסטיגט, ובמוך שהתקינה לנדתה, זיי לייגן אריין באותו מקום א מוך אז דאס זאל איינזאפן די בלוט, אז די בלוט זאל נישט ארויסגיין אויפן קערפער אדער אויף די בגדים, מעג מען מיט דעם ארויסגיין אין שבת, בפלפל, א פעפערל, ובגרגיר מלח א שטיק זאלץ, וואס די פעפערל פלעגט מען לייגן מפני ריח הפה, און די זאלץ פלעגט מען מאכן אלס א רפואה פאר ציין ווייטאג, ובכל דבר שתיתן לתוך פיה, מען מעג אויך ארויסגיין מיט יעדע מין זאך וואס מען לייגט אין מויל אקעגן א ריח רע, וואס די גמרא זאגט אז דאס טוט מרבה זיין אינגבער און צימרינג. ובלבד שלא תיתן לכתחילה בשבת, מען טאר אבער נישט לכתחילה אריינלייגן די זאכן אין שבת, ווייל דעמאלטס קוקט עס אויס ווי מען מאכט א הערמה, מען וויל פשוט ארויסטראגן די זאכן און עס טראגן ערגעץ, און מען לייגט עס אריין אינעם מויל אין שבת, אויב מען האט עס שוין פון פאר שבת, דעמאלטס מעג מען ארויסגיין דערמיט. ואם נפל, די זעלבע זאך טאמער ס'איז ארויסגעפאלן דער פעפערל וכדומה פון די מויל אינמיטן שבת, לא תחזיר זאל מען עס נישט צוריק לייגן. שן תותבת, א פאלשע ציין, וואס מ'לייגט אריין א גאלדענע ציין, לויט איין פשט, דארט ווי ס'איז ארויסגעפאלן א פריערדיגע ציין, אדער ושן של זהב מיינט אז איינע פון די ציין איז פארשימלט געווארן, דעקט מען דאס איבער מיט א גאלדענעם דעקל. איז רבי מתיר, ווייל רבי האלט אז מ'וועט עס נישט ארויסנעמען, זי וויל נישט ווייזן אז זי האט א חסרון, ס'פעלט א ציין אדער ס'פארשימלט א ציין, ממילא איז נישט דא די חשש אז מ'וועט עס ארויסנעמען און ווייזן, וחכמים אוסרים, ווייל זיי האלטן אז א גאלדענע ציין, אדער א גאלדענע דעקל פון א ציין וועט מען יא ארויסנעמען און ארומווייזן, איז דא א חשש אז מ'וועט עס קומען טראגן. רש"י ברענגט נאך א פשט אויף שן תותבת, אז דאס איז א געהעריגע ציין, מען נעמט א ציין פון א צווייטן מענטש און מען לייגט דאס אריין דארט ווי עס איז ארויסגעפאלן א ציין, און אויף דעם טאקע איז נישט קיין מחלוקת צווישן רבי און חכמים, און דאס איז א המשך פון פלפל און גרגיר מלח וכדומה, זאכן וואס יעדער איז מודה אז מען מעג ארויפ ארויסגיין דערמיט אין שבת. משנה ו'. יוצאין, מען מעג ארויסגיין שבת בסלע מיט א געלט, א מטבע שעל הצינית, וואס איז אויף א מכה וואס א מענטש האט אויפן פיס פלאך, איז דא די איינע פון די רפואות אז מען בינדט דארטן צו א מטבע וואס האט א צורה, און דאס קען עפעס ארויסהעלפן און אויסהיילן, מעג מען מיט דעם ארויסגיין אין שבת. הבנות קטנות יוצאות בחוטין, ס'מאכט זיך די קליינע מיידלעך אז מ'מאכט זיי א לאך צו לייגן שפעטער א אוירינגל אבער מ'קויפט נאכנישט קיין אוירינגל ביז זיי ווערן אביסל גרעסער, וויל מען נישט אז די לאך זאל זיך פארוואקסן, לייגט מען אריין א בענדל, אדער ואפילו בקיסמין שבאזניהם, נישט נאר א בענדל וואס דאס קען זיין א שיינע זאך, נאר אפילו א שפענדל, וואס דאס איז סתם אז די לאך זאל זיך נישט פארמאכן, מעג מען מיט דעם אויכעט ארויסגיין אין שבת. ערבֿיות, די ייִדישע פֿרויען, וואָס וואוינען אין די אַראַבישע געגנטער, וואָס דאָרט איז דער סדר אַז מע גייט אין גאַנצן אײַנגעהילט און נאָר די אויגן זעט מען אַרויס, יוצאות רעולות, מעגן זיי גיין אַזוי אײַנגעהילט אַזוי ווי די פֿרויען גייען דאָרט. ומדיות, די ייִדישע פֿרויען וואָס וואוינען אין מדי, וואָס דאָרט גייט מען אויכעט מיט אַזאַ בגד, וואס האט אויף איין זייט א בענדל, און אויף די אנדערע זייט פונעם קלייד לייגט מען א ניסל, צו א מטבע, צו א שטיינדל, און מען טוט ארומוויקלען די בענדל פון איין זייט אויף יענעם שטיינדל און אזוי מאכט מען עס צו, מעגן זיי ארויסגיין פרופות, אזוי פארוויקלט. וכל אדם, באמת מעג יעדער מענטש אזוי ארויסגיין אין שבת, אלא שדברו חכמים בהווה, די חכמים האבן גערעדט ווי עס איז די שטייגער אזוי צו גיין, און אין די אראבישע לענדער גייט מען רעולות, און אין די מד'ישע געגנטער גייט מען פרופות. משנה ז', פורפת, זי מעג ארויפוויקלען דעם בענדל, דעם קלייד מעג זי צומאכן על האבן, סיי אויף א שטיינדל, ועל האגוז, סיי אויף א ניסל, ועל המטבע, סיי אויף א געלט, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, אויף א געלט טאר מען נישט לכתחילה נעמען א געלט אום שבת און ארויפוויקלען, ווייל א געלט איז מוקצה, אבער א שטיינדל, אויב מ'האט עס מייחד געווען פאר דעם, מעג מען אפילו אינמיטן שבת ארויפוויקלען אויף דעם די בענדל פונעם בגד. משנה ח', הקיטע, א מענטש וואס האט אים לא עלינו אפגעהאקט די פיס, יוצא מעג ער ארויסגיין אום שבת בקב שלו, מיט זיין פאלשע פיס, מען מאכט אזא האלצערנע פיס, וואס אין דעם איז דא אזא שטיקל בית קיבול ווי ער שטופט אריין די חלק פונעם פיס וואס ער האט יא, און אזוי גייט ער ארויס, דברי ר' מאיר. ורבי יוסי אוסר, רבי יוסי לאזט נישט אזוי ארויס גיין אין שבת, ווייל דער מענטש ער גייט נישט דורך דעם פאלשן פיס, גיין גייט ער דורך דעם וואס ער לאנט זיך אן אויף שטעקענעס, די פיס איז דאך נאר ער זאל נישט אויסזען ווי איינער וואס ס'פעלט אים א שטיקל פון די פיס, ממילא האט רבי יוסי געהאלטן, וויבאלד ער דארף עס נישט האבן צום גיין, איז דאס א איבעריגע זאך, ס'איז נישט קיין תכשיט, און מ'קען נישט מיט דעם ארויס גיין אין שבת. זאגט די משנה וואס טוט זיך לגבי טומאה וטהרה, איז דאס אליין אז דאס האט א בית קיבול ווי מען קען אריינלייגן דעם שטיקל פונעם פיס וואס מען האט נאך יא, איז נאך נישט גענוג אז ס'זאל הייסן א בית קיבול אז דאס זאל מקבל טומאה זיין, ווייל ס'דארף זיין מיטלטל, מען דארף טראגן עפעס אין די בית קיבול, אזוי ווי א זאק, איז די סדר אז ווען מ'לייגט עפעס אריין טראגט מען עס מיטן זאק, די זעלבע זאך דא, האבן מיר דאך געשמועסט אז נישט די פאלשע פיס טראגט דעם מענטש, דער מענטש גייט דורך שטעקענעס, די פאלשע פיס ליגט סתם דארטן פאר שיינקייט. איז אויב אזוי זאגט די משנה ואם יש לו בית קיבול כתיתים טמא, די פאלשע פיס איז נאר טמא, טאמער ס'האט אויכעט פלאץ ווי מ'לייגט אריין אזאלעכע שמאטעלעך צו וואטע אז דאס זאל זיין ווייעך פארן פיס וואס ער לייגט אריין, וואס דעמאלט הייסט עס א בית קיבול אקעגן די מוכין וואס מ'לייגט אריין. זאגט די משנה, סמוכות שלו, אמאל איז דא א מענטש וואס ביידע פיס זענען אים לא עלינו אפגעהאקט, און ער גייט אויף די קניען, און אויכעט אויף די אונטערשטע חלק פון די פיס, אבער פונעם קנעכל און ווייטער האט ער נישט, ממילא לייגט ער ארויף אויף די גאנצע אונטערשטע חלק פון די פיס אזא שטיק לעדער, און דאס האלט אים אונטער, און אזוי גייט ער.

ונכנסין בהם בעזרה, די הלכה איז דאך אז אויף די עזרה און אויף די הר הבית טאר מען נישט ארויף גיין מיט שיך, אבער דאס הייסט נישט קיין שיך, ווייל ס'איז נישט אויף די פערשט, ער האט דאך נישט קיין פערשט, ממילא הייסט עס נישט קיין מנעל און מען מעג אריין גיין אפילו אין די עזרה. כסא וסמוכות שלו, רעדט מען פון א מענטש וואס ער האט יא די גאנצע פיס, אבער ס'איז פארטריקנט ער קען זיך נישט באנוצן דערמיט, אזא מין מענטש, די וועג ווי אזוי ער גייט אין גאס, מען מאכט אים א שטול, א בענקעלע, אויף וואס ער זיצט, און מיט די הענט האלט ער זיך אן אויף אזעלכע בענקעלעך, קליינע שטיקלעך האלץ, וואס ער שטופט זיך פאראויס, ער גיבט זיך א ליין אן אויף דעם, און ער שטופט זיך פאראויס מיט דעם, און ער זעצט זיך ווייטער אראפ אויפן בענקל וואס איז אים צוגעבינדן פון אונטן, און אויף די פערשט פון די פיס האט ער אזא שטיקל לעדער, וואס דאס דארף דינען אנשטאטס א שיך, אז די פיס זאל זיך נישט צוקראצן, און ער העלפט זיך אביסל אונטער מיט די פיס אויכעט, בשעת ער רוקט זיך פאראויס. זאגט די משנה כסא די שטול אויף וואס ער זיצט וסמוכות שלו, און אויכעט די אונטערהאלטערס, די האלצערנע צו צו לעדערנע וואס ער מאכט אזוי אויף די שפיץ פון די פיס טמאין מדרס, די ביידע זאכן זענען טמא מדרס, ווייל די כסא זיצט מען דערויף און אויף די סמוכות ליינט מען אן די פיס, ואין יוצאין בהם בשבת, אויף מיט די סמוכות טאר מען נישט ארויס גיין אין שבת. מיט די כסא, מיט דעם שטול, אדער מיט די זאך וואס מען האלט אונטער די הענט, זאגט די תוס' יום טוב מעג מען גיין, דאס איז אזוי ווי א מענטש וואס קען נישט גיין אן א שטעקן מעג ער גיין מיט א שטעקן אין שבת. דער מענטש ער נוצט דעם שטול און די אונטערליינערס פאר די הענט צו גיין. אבער די חלק וואס ס'ליגט אים ביי די פיס, יענץ איז נישט אזוי שטארק באהאפטן צו זיין קערפער, איז דא א חשש אז ס'וועט אראפפאלן און ער וועט עס קומען טראגן, טאר מען נישט לכתחילה ארויס גיין מיט דעם אין שבת. ואין נכנסין בהם בעזרה, זאגט די תוס' יום טוב דאס גייט אויכעט נאר ארויף אויף די חלק וואס ער האט ביי די פערשט פון די פיס, וואס יענץ קען הייסן א שיך, ממילא טאר מען נישט אריין גיין אין די עזרה, און הוא הדין אין הר הבית. זאגט די משנה אנקטמין טהורין, דאס האט צוויי פשטים, אדער מיינט עס אזוי ווי א מאסקע וואס מען טוט אן צו דערשרעקן קליינע קינדער, אדער מיינט עס אזוי ווי א אייזל וואס די לצנים טראגן עס אויף די אקסלען, איז דאס איז טהור, ס'איז נישט מקבל טומאה, ס'איז נישט קיין כלי תשמיש, ס'איז נישט קיין תכשיט, ואין יוצאים בהן און מען טאר נישט ארויסגיין דערמיט אין שבת. משנה ט', הבנים, קליינע יונגלעך, וואס זיי בענקען זיך צו זייער טאטע, איז דא א סגולה אז די טאטע נעמט א בענדל פון זיין רעכטע שיך און ער טוט עס אן פאר דעם יונגל אויף די לינקע האנט, און ווילאנג דער בענדל ליגט אויפן קינד בענקט ער זיך נישט. איז די יונגלעך יוצאים בקשרים מעגן זיי ארויסגיין שבת מיט די קניפן. די משנה זאגט נישט בנות, ווייל טעכטער בענקען זיך נישט אזוי צו א טאטן ווי זין. ובני מלכים, קעניגליכע קינדער מעגן ארויסגיין שבת בזוגין מיט אזאלעכע גלעקלעך. וכל אדם, און באמת מעג יעדע מענטש, אלא שדברו חכמים בהווה, וואס די חכמים האבן נאר גערעדט פון א שטייגערליכע זאך וואס די סדר איז אז בני מלכים גייען ארויס מיט גלעקלעך. איז די גמרא זאגט צוויי זאכן, אדער קען זיין אז די תנא פון די משנה האלט כל ישראל בני מלכים הם, פאר דעם זאגט ער אז אלע מענטשן מעגן ארויס גיין מיט גלעקלעך, אבער למעשה אונז פסק'ען מיר נישט כל ישראל בני מלכים הם, העט מען אננעמען ווי די צווייטע וועג אין די גמרא, אז מען רעדט אז די גלעקלעך זענען צוגענייט, אריינגעוועבט אינעם בגד, וואס דעמאלטס מעג יעדער איינער ארויס גיין דערמיט, און די רמ"א זאגט אין שולחן ערוך אין סימן ש"א, סעיף כ"ג, אז די גלעקלעך טארן נישט האבן קיין גלעקל אין זיך, ס'טאר נישט האבן די מיטלסטע חלק וואס ס'לאט הערן א קול. און די מגן אברהם מאכט א חילוק צווישן ערוואקסענע און קליינע קינדער, קליינע קינדער דארפן דעם קול, ערוואקסענע דארפן נישט דעם קול, אפשר וועט מען יא מעגן ארויסגיין אפילו ווען ס'איז משמיע קול. משנה י. יוצאים, מען מעג ארויסגיין אום שבת בביצת החרגל, א איי פון א היישעריק וואס הייסט חרגל, מען פלעגט עס אויפהענגען אויף די אויער קעגן אויער ווייטאג. ובשן של שועל, מען מעג אויכעט ארויסגיין שבת מיט א צאן פון א פוקס, דאס פלעגט מען נעמען א צאן פון א לעבעדיגן פוקס טאמער א מענטש האט זיך שווער געקענט אויפוועקן פון שלאף, און א צאן פון א געשטארבענע פוקס פלעגט מען ארויפהענגען אויף איינער וואס האט שווער געקענט איינשלאפן. ובמסמר מן הצלוב, א נאגל וואס מען האט גענומען פון א תליה ווי מען האט אויפגעהאנגען איינעם, וואס דאס איז געווען א סגולה ארויפצולייגן אויף א געשוויליכץ און ס'האט אוועקגענומען די געשוויליכץ, אדער ווי דער רמב"ם זאגט טאמער א מענטש האט געהאט א זאך וואס האט געהייסן קדחת שלישית פלעגט מען אים אויפהענגען אויף די האלז אזא מין נאגל, און דאס איז געווען א רפואה. זאגט די משנה מיט די דריי זאכן מעג מען ארויס גיין משום רפואה, דברי ר' מאיר, אדער ס'דא א גירסא ר' יוסי, וחכמים אומרים, אדער ווי די ברטנורא'ס גירסא ור' מאיר אומר אף בחול אסור, די זאכן טאר מען אינדערוואכן אויכעט נישט טון, משום דרכי האמורי, ווייל דאס איז א חוקת הגוי, און למעשה זאגט די ברטנורא פסק'נט מען אז יעדע זאך וואס ס'האט צו טון מיט רפואה, אין בו משום דרכי האמורי, און ס'גייט נישט אן ביי דעם ובחוקותיהם לא תלכו, און מ'מעג דאס טון. זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף ס"ב עמוד ב', ס'שטייט א פסוק אין עמוס וראשית שמנים ימשחו, מען רעדט דארטן פון די מענטשן וואס זיי פלעגן זיך פירן מיט אלע סארטן תענוגים, אז צוליב דעם איז געקומען די חורבן און פאר דעם זענען זיי פארטריבן געווארן, זאגט די פסוק אז זיי האבן זיך געשמירט מיט די ערשטע און די בעסטע אוילן, וואס איז דאס? אמר רב יהודה אמר שמואל, זה פלייטון, דאס איז דער מין זאך וואס האט מען געלערנט אין די משנה וואס דאס הייסט באלזאם אויל, מתיב רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט א קשיא, ס'שטייט א ברייתא אף על פלייטון גזר רבי יהודה בן בבא ולא הודו לו, ווען ס'איז געקומען די חורבן בית המקדש האט רבי יהודה בן בבא גוזר געווען אז מ'זאל זיך נישט מעגן שמירן מיט די פלייטון, אבער מ'האט נישט מודה געווען צו אים. ואי אמרת משום תענוג, אויב זאגסטו אז די פשט פון די פסוק וראשית שמנים ימשחו וואס דארטן רעדט מען פון תענוגים, רעדט מען טאקע פון די פלייטון, אמאי לא הודו לו, מען האט דאך גע'אסר'ט אלע זאכן משום תענוג, איז פארוואס האט מען נישט מודה געווען צו רבי יהודה בן בבא אז מען דארף דאס אסר'ן? אמר ליה אביי, האט אים אביי געענטפערט פאר רב יוסף ולטעמיך, לויט דיר, הא דכתיב, דאס וואס עס שטייט דארטן אויכעט אין דעם זעלבן קאפיטל, השותים במזרקי יין, זיי פלעגן טרינקען וויין אין א כלי וואס הייסט א מזרקי, רבי אמי ורבי אסי, חד אמר קנישקנין, איינער זאגט אז דאס הייסט א קנישקנין, וואס רש"י זאגט דא אז דאס איז א לאנגע גלאזענע כלי וואס האט צוויי עפענונגען און מען גיסט אריבער די וויין פון איין עפענונג צום צווייטן, און רש"י אין עבודה זרה זאגט אז דאס איז א ברייטע כלי וואס האט אפאר רערלעך און אפאר מענטשן קענען דערפון ארויסטרינקען אויף איין מאל. וחד אמר, שמזרקין כוסותיהן זה לזה, מען האט געווארפן די כוסות וויין איינע צום צווייטן. הכי נמי דאסיר, וועסטו מיר זאגן אז ווייל דאס ווערט אויסגערעכנט צווישן די תענוגים וואס דער נביא רעדט זיך דארט אפ, טאר מען עס היינט נישט טון, והא רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא, ער איז אנגעקומען צו די הויז פון דער ריש גלותא ושתה בקנישקנין, ער האט געטרינקען אין אזא מין כלי וויין, דער ריש גלותא, ולא אמר ליה ולא מידי, רבה בר רב הונא האט אים גארנישט געזאגט, ער האט גארנישט מוחה געווען. אלא נאר, מוז מען זאגן אז די חילוק איז אזוי, כל מידי דאית ביה תענוג ואית ביה שמחה, אויב איז דא סיי א פארגעניגן און סיי א פרייד, גזרו רבנן, דעמאלטס האבן די רבנן גוזר געווען, אבל מידי דאית ביה תענוג ולית ביה שמחה לא גזרו רבנן, זאכן וואס זענען נאר א תענוג און נישט קיין שמחה, האט מען נישט גוזר געווען, און די זעלבע זאך ביי די פלייטון, ס'איז טאקע א תענוג, אבער וויבאלד ס'איז נישט קיין שמחה, האט מען נישט גוזר געווען.

מגדף בה רבי אבהו, רבי אבהו האט געשאלטן, ער איז נישט געווען צופרידן פון דעם פשט, ווייל אי הכי אויב אזוי אז דאס מיינט דאס, היינו דכתיב, ס'שטייט דארט ווייטער אין פסוק, לכן עתה יגלו בראש גולים, אז זיי וועלן פארטריבן ווערן די ערשטע פאר אלע אנדערע, משום דמשתינין מים בפני מטותיהן ערומים, יגלו בראש גולים, דאס איז נישט אזא געפערליכע זאך אז מ'זאל וועגן דעם דארפן גיין אין גלות.

זאגט די מלא הרועים אויף דעם שטימט שוין יא וואס די פסוק זאגט לכן עתה יגלו בראש גולים, ווי די גמרא זאגט אין סוף פרק במה מדליקין אז צוליב די עבירה פון גילוי עריות קומט א גלות. אמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא, שלושה דברים מביאין את האדם לידי עניות, דריי זאכן קענען צוברענגען א מענטש צו ארעמקייט. ואלו הן, המשתין מים בפני מיטתו ערום, א מענטש איז משתין פאר זיין בעט נאקעט, איז רש"י זאגט אז דאס וואס עס שטייט דא ערום איז לאו דווקא נאר ווייל דער מענטש, אמאליגע צייטן פלעגט מען נישט שלאפן מיט קיין בגדים, איז אז מען שטייט אויף און מען איז נישט אנגעטון וויל ער נישט ארויס גיין אין גאס איז ער דארטן משתין, און דער מהרש"ל זאגט אז הוא הדין בפני מיטתו איז לאו דווקא, נאר די זעלבע זאך וועט זיין טאמער ער איז משתין בפני שלחנו או כדומה, די עיקר פראבלעם דערפון אז ס'טוט פארמיסן דאס הויז און דאס איז גורם ארעמקייט. והמזלזל בנטילת ידיים, א מענטש וואס טוט גרינגשעצן אין די מצוה פון וואשן די הענט, ושאשתו מקללתו בפניו, איינער וואס די פרוי טוט אים שעלטן פאר זיין פנים, איז אויך דאס גורם עניות.

זאגט די גמרא ומזלזל בנטילת ידיים, אמר רבא לא אמרן אז דאס ברענגט ארעמקייט אלא דלא משא ידיה כלל ער וואשט זיך בכלל נישט די הענט, אבל משא ולא משא ער וואשט זיך אביסל יא און אביסל נישט, דאס הייסט ווי רש"י זאגט א רביעית מצומצם, לית לן בה, דאס גייט מיך נישט אן דאס קען נישט ברענגען קיין ארעמקייט, און די מהרש"א לייגט צו אז ס'קען זיין אז די פשט איז אפילו ווייניגער ווי א רביעית, ווייל די כלל איז אז אויב מען וואשט זיך פון שיירי טהרה, דאס הייסט ס'איז געווען פאר דעם א רביעית און איינער האט זיך יעצט געוואשן פון דעם מעג מען זיך ווייטער וואשן אפילו ס'איז נישט געבליבן קיין רביעית, פאר דעם ווערט עס אנגערופן משא ווייל למעשה האט ער זיך געוואשן כהלכה, אבער ס'הייסט דאך ולא משא ווייל ס'איז נישט געווען גענוג וואסער ס'זאל געהעריג אפוואשן זיין הענט. זאגט אבער די גמרא ולאו מילתא היא, דאס וואס רבא האט געזאגט אז ביי רביעית מצומצם ברענגט נישט קיין ארעמקייט, דאס איז נישט אזוי, דאמר רב חסדא, ווייל רב חסדא האט געזאגט אנא משאי מלא חפני מיא, איך וואש מיך פילע הויפענעס מיט וואסער, ויהבו לי מלא חפני טיבותא, האט מען מיר געגעבן א פילע הויפן מיט גוטסקייט, זעהן מיר אז ווי מער וואסער מען וואשט אלץ מער עשירות, און אז מען וואשט זיך מיט א רביעית מצומצם קען דאס ברענגען ארעמקייט. זאגט דער זוהר הקדוש, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון וגומר, רבי יהודה פתח ואמר, השם צדיק יבחן, דער אייבערשטער טוט אויספרובירן דעם צדיק, ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו, ער האט פיינט דעם רשע און דעם וואס האט ליב רויב. כמה עובדוי דקודשא בריך הוא מתתקנן, ווי ווייט זענען די מעשים פונעם אייבערשטן אויסגעהאלטן, וכל מה דאיהו עביד, אלעס וואס ער טוט, כולא על דינא וקשוט, אלעס איז מיט א דין און מיט א אמת.

ואיהו לא אסתמר און ער האט זיך נישט אפגעהיטן, ועבר על פקודי דמאריה ער האט עובר געווען אויף די מצוה פון זיין באשעפער, ולבתר כן דן ליה דינא האט ער אים נאכדעם גע'משפט. אבער ועם כל דא אפילו ער האט אים גע'משפט לא דן ליה כדקא חזי ליה, ער האט אים נישט גע'הרג'עט אויפן פלאץ, נאר ואוריך עמיה רוגזיה ער האט אויסגעצויגן מיט אים זיין כעס, ואתקיים און ער איז נאך געבליבן לעבן יומא חד איין טאג פונעם אייבערשטנ'ס טעג דאיהו אלף שנין וואס דאס איז טויזנט יאר, בר אויסער אינון שבעין שנין זיבעציק יאר האט ער אראפגעגעבן פון זיין לעבן דמסר ליה לדוד מלכא, דאס האט ער אוועקגעגעבן פאר דוד המלך דלא הוה ליה מגרמיה כלום, דוד המלך איז געווען אפגעשריבן אז ער דארף זיין א נפל, און אדם הראשון האט רחמנות געהאט ער האט אים אוועקגעגעבן זיבעציק פון זיינע יארן. כגוונא דא די זעלבע זאך, לא דן ליה לבר נש כעובדוי בישין דאיהו עביד תדיר, דער אייבערשטער משפט נישט א מענטש לויט די שלעכטע מעשים וואס ער טוט שטענדיג, דאי הכי ווייל אויב אזוי לא יכיל עלמא לאתקיימא, די וועלט וואלט נישט געקענט האבן קיין קיום. אלא קודשא בריך הוא אריך רוגזיה, דער אייבערשטער ציט אויס זיין כעס עם צדיקיא, סיי מיט צדיקים, און ועם רשיעיא יתיר מצדיקיא, מיט די רשעים טוט ער נאך מער מאריך אף זיין ווי די צדיקים, עם רשיעיא טוט ער אויסציען דעם כעס, בגין דיתובון בתיובתא שלימתא, ער ווארט אויס אז זיי זאלן תשובה טון מיט א גאנצע תשובה, דיתקיימון אז זיי זאלן זיך האלטן בהאי עלמא אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט כמה דכתיב, חי אני נאם השם. אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, וחיה מיינט בעלמא דין ער זאל לעבן אויף די וועלט וחיה ער זאל לעבן אויכעט בעלמא דאתי, ועל דא און צוליב דעם, אוריך רוגזיה לון תדיר, ער טוט כסדר מאריך אף זיין מיט זיי, או, אדער נאך א טעם פארוואס ער איז מאריך אף מיטן רשע, בגין דיפוק מנהון גזעא טבא בעלמא, ער וויל ער זאל נאך ארויסגעבן גוטע פירות, גוטע קינדער אויף די וועלט, כמה דאפיק אברהם מתרח, אזוי ווי מען זעט אז ס'איז ארויסגעקומען פון תרח אזא אברהם, דאיהו גזעא טבא ושרשא וחולקא טבא לעלמא וואס ער איז א גוטע גזע און א גוטע שורש און א גוטע חלק פאר די וועלט. זאגט די זוהר הקדוש ווייטער אבל קודשא בריך הוא מדקדק עם צדיקיא תדיר דער אייבערשטער איז שטענדיג מדקדק מיט די צדיקים בכל עובדין דאינון עבדין אלע מעשים וואס זיי טוען קוקט ער זיך גוט אום בגין דידע ווייל ער ווייסט דלא יסטון לימינא ולשמאלא זיי טוען זיך נישט אפנייגן אויף רעכטס אדער אויף לינקס ובגין כך אבחין לון טוט ער זיי כסדר אויספרובירן און ער שטעלט זיי אונטער נסיונות, לאו בגיניה, נישט וועגן אים אליין, נישט וועגן דעם אייבערשטן אליין, ער ווייסט דאך, דהא איהו ידע יצרא, דער אייבערשטער ווייסט די יצר הרע, ותוקפא דמהימנותא דלהון, ער ווייסט אויך זייער שטארקע אמונה, ער ווייסט אז זיי גייען זיין געטריי און זיי גייען נישט דורכפאלן, אלא נאר פארוואס שטעלט ער זיי אונטער א נסיון, בגין לארמא דרישיהון בגיניה, ווייל ער וויל צוליב דעם אויפהייבן זייערע קעפ, כגוונא דא עבד ליה לאברהם, אזוי האט ער געטון טאקע צו אברהם אבינו, דכתיב, והאלוקים נסה את אברהם, מאי נסה, וואס איז דער לשון נסה, הרמת נס, מען הייבט אויף א פאן אין די הייך, כמה דאת אמר הרימו נס, שאו נס, ארים דגלא דיליה בכל עלמא, צוליב די נסיונות האט ער אויפגעהויבן אברהם אבינו'ס פאן איבער די גאנצע וועלט, איז ואף על גב דהא אתמר, אפילו מען האט שוין געלערנט פארשידענע פשטים אויף די נסיון העקידה, אבער דאס איז אויכעט א גוטע פשט אז בגין דא קודשא בריך הוא ארים דגלא דאברהם בעינייהו דכלא דורך דעם וואס ער איז געבליבן געטריי און ער איז נישט דורכגעפאלן אין די נסיון העקידה איז אויפגעהויבן געווארן זיין פאן אויף די גאנצע וועלט יעדער האט עס געקענט זעהן הדא הוא דכתיב נסה את אברהם אוף הכא די זעלבע זאך דא אין די פרשה וואו ס'איז געווען א רעב בארץ ביי יצחק קודשא בריך הוא בגין לארמא דגלא דצדיקייא איהו בחין לון וויבאלד ער האט געוואלט אויפהייבן די פאן פון די צדיקים האט ער זיי אויספרובירט לארמא רישייהו בכל עלמא צו קענען אויפהייבן זייער קאפ אויף די גאנצע וועלט. זאגט דער רמב ם, לערנט מען ווייטער הלכות יסודי התורה פרק ו', כלי שהיה שם כתוב עליו, א כלי וואס איז געווען אויפגעשריבן דערויף איינער פון די זיבן שמות וואס מען טאר נישט אויסמעקן, קוצץ את מקום השם, שניידט ער ארום און ער נעמט אראפ די גאנצע פלאץ וואו ס'שטייט די שם, וגונזו, און ער איז גונז, ער באהאלט דעם שטיקל ס'זאל נישט קומען צו קיין בזיון, ואפילו היה השם חקוק בכלי מתכות או בכלי זכוכית, אויב דער שם איז געווען אויסגעקריצט אין א אייזערנע כלי אדער אין א גלאזערנע כלי, והתיך הכלי דער מענטש האט געלאזט צעלאזן די כלי, הרי זה לוקה באקומט ער מלקות אויף דעם וואס ער האט דורך דעם אפגעמעקט דעם שם. אלא נאר וואס דארף מען טון, חותך את מקומו מען שניידט אראפ דעם פלאץ פון די שם, וגונזו מען באהאלט עס. וכן, אם היה שם כתוב על בשרו, ס'איז געווען א שם אויסגעשריבן אויף די לייב פון א מענטש, הרי זה לא ירחץ, טאר ער זיך נישט וואשן אזוי אין מרחץ, ולא יסוך, און ער טאר זיך נישט שמירן קיין אויל, ולא יעמוד במקום הטינופת, און ער טאר נישט שטיין אויף א אומווערדיג פלאץ. נזדמנה לו טבילה של מצוה, טאמער ס'מאכט זיך אז מ'מוז זיך גיין טובל'ן, און מ'טאר דאך נישט שטיין נאקעט פאר השם, כורך עליו גמי וויקלט ער ארויף א גראזל אויף די פלאץ פון די שם, וטובל, און ער טובל'ט זיך. ואם לא מצא גמי, טאמער ער האט נישט געטראפן קיין גראזל, מסבב בבגדיו, נעמט ער עס ארום מיט א שטיקל בגד, אבער ולא יהדק, ער זאל אכט געבן ס'זאל נישט זיין פעסט, כדי שלא יחוץ, ס'זאל נישט זיין קיין חציצה. איי, די טינט אליין וואס איז אויפגעשריבן די שם איז א חציצה? ברענגט די כסף משנה פון די גמרא אז מ'רעדט אז די טינט איז געווען פייכט, און פייכטע טינט איז נישט קיין חציצה. זאגט דער רמב ם, שלא אמרו לכרוך עליו, אלא מפני שאסור לעמוד בפני השם כשהוא ערום. די עיקר סיבה פארוואס מ'האט געהייסן ארויפוויקלען א בגד איז נאר ווייל מ'טאר נישט שטיין נאקעט פאר השם, נישט וועגן ס'וועט זיך קומען אויסמעקן, ווייל די ענין פון מחיקת השם איז נאר ווען מ'טוט עס בפועל ווי ס'שטייט לא תעשון כן, אבער זיך וואשן אין א מקווה און די וואסער וועט אליין פון זיך אראפנעמען דעם שם דאס איז נאר א גרמא, אויף דעם האב איך נישט חושש געווען,

וכן די זעלבע זאך השורף עצי הקדש דרך השחתה, ער פארברענט א האלץ פון הקדש אויף א אופן וואס ער פארדארבט עס לוקה, שנאמר ואשריהם, נאר די לינדן ביימער וואס מען דינט דארט עבודה זרה תשרפון באש, כתיב לא תעשון כן להשם אלוקיכם פארן אייבערשטן טאר מען נישט אזוי טון. זאגט דער רמב ם ווייטער, כתבי הקודש, הייליגע שריפטן, כולם, אלע, ספרים, ופירושיהן וביאוריהן און די אלע פירושים און ביאורים וואס איז געמאכט אויף דעם, אסור לשרפם טאר מען עס נישט פארברענען, או לאבדם ביד מאכן פארלירן מיט די הענט, והמאבדם ביד מכין אותו מכת מרדות, וואס ס'קומט זיך פאר יעדער וואס איז עובר אויף א איסור דרבנן. במה דברים אמורים בכתבי הקודש שכתבם ישראל בקדושה, א איד האט עס געשריבן געהעריג מיט די קדושה, ער האט מקדש געווען די שמות דערפון, אבל אפיקורס ישראל, א אידישער אפיקורס, שכתב ספר תורה, אפילו ער האט געשריבן א ספר תורה, שורפין אותו דארף מען עס פארברענען עם האזכרות שבו מיט די שמות, מפני שאינו מאמין בקדושת השם, דער אפיקורס וואס האט עס געשריבן גלייבט דאך נישט אינעם הייליגקייט פונעם נאמען, ולא כתבו לשמו האט ער עס נישט געשריבן לשמו, אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים, ער מיינט אז דער שם איז פונקט אזא ווארט ווי אנדערע ווערטער, ס'איז גארנישט הייליגער, והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם, וויבאלד ער האט עס נישט אינזין צו הייליגן, איז עס קיינמאל נישט געווארן הייליג, ומצוה לשרפו, ס'איז א מצוה צו פארברענען דעם ספר, כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם, מ'טאר נישט איבערלאזן א געדענקעניש פאר די אפיקורסים אדער פאר זייערע מעשים. אבל גוי שכתב את השם, א גוי וואס ער גלייבט יא אינעם אייבערשטן, אויב ער האט געשריבען השם גונזין אותו דארף מען עס גונז זיין, וכן כתבי הקודש שבלו, או שכתבן גוי, יגנזו. כתבי הקודש, נישט נאר א ספר תורה, נאר אויך איינע פון די אנדערע ספרים, אויב ס'איז געווארן אויסגעריבן, אויסגעוועטשט, אדער א גוי האט עס געשריבן, דארף מען דאס באהאלטן. מוסר לערנט מען ווייטער אין ספר צידה לדרך. מי יתפלל, ווער וועט דאווענען או יתענה אדער פאסטן או ירצה בוראך אדער באוויליגן איבערבעטן דיין באשעפער על עווניך אויף דיינע עבירות אחרי מותך, נאכדעם וואס דו שטארבט, נאכדעם וואס דו שטארבסט ווער וועט זיך אננעמען פאר דיר? והמוות און דאס שטארבן איז נישט אזא ווייטע זאך, רודף אחריך, דאס יאגט דיך נאך, והולך על רגליך, דאס גייט אויף דיינע פיס טריט, בכל יום ובכל עת ובכל שעה ובכל רגע. ויהיה הקבר והעפר מטתך, די קבר, די ערד, דאס וועט זיין דיין בעט, והתולעת והרימה רעיך, די ווערעמלעך וועלן זיין דיינע פריינט, ומשמשיך און דיינע באדינער, וצוותך, זיי וועלן זיין דיין קאמפאניע, והנה, המתים בשער העיר, די אלע טויטע וואס ליגן אינעם בית החיים ביים טויער פון שטאט, מייחלים בואך, זיי ווארטן אלע אויס אז דו זאלסט שוין אהין קומען, ולא ילכו משם, זיי גייען זיך נישט אוועקרוקן פון דארט עד שתבוא אליהם ביז דו קומסט אן צו זיי, הלא ידעת, דו ווייסט דאך, שהיו חפצים לשוב הנה, די אלע מתים וואלטן זייער שטארק געוואלט זיך צוריק קערן צו די וועלט, להשלים חסרונם, צו ערגענצן וואס זיי האבן פארפעלט, איז ואיך תכלם מן היצורים, ווי קענסטו דיך שעמען פון די באשעפענישן, ולא תכלם מיוצרם, און דו שעמסט זיך נישט פון דער וואס האט זיי באשאפן. הכין עצמך, גרייט דיך צו, אם אתה אוהב נאמן, אויב דו ביסט אן אמת'ער געטרייער פריינט פארן אייבערשטן, און פאר דיר אליין, גרייט דיך צו בימיך הקצרים, אין דיינע קורצע טעג, לימים הארוכים צו דיינע לאנגע טעג. און מבית ההפסד והנסיעה, פון די וועלט וואס איז א פלאץ פון שאדן, און א פלאץ פון וואו מען ציעט זיך אוועק, גרייט דיך צו לבית הקיים והנשאר צו דעם שטוב וואס בלייבט אויף אייביג. און מבית האבילות והיגון, גרייט דיך צו לבית השמחה והתענוג, גרייט דיך אויך צו ולצאת מעבדות לחירות, טרם תצא נאך פאר דו גייסט ארויס, כצאת היוצא להריגה אזוי ווי איינער וואס גייט ארויס צום הרג'נען. עד כאן פון ספר צידה לדרך, און דער חיד"א וואס האט עס מסדר געווען האט צוגעלייגט אפאר שורות, א בקשה, און צו ענדיגן מיט א גוטע זאך, השם יסיר מסווה העיוורון מעל פנינו, דער אייבערשטער זאל אראפנעמען די מאסק פון בלינדקייט פון אונזער פנים, לאור באור החיים, און זאל מען קענען אויפלייכטן מיט א אור החיים, ולעשות רצונו כרצוננו, און זאל מען טון דעם רצון השם אזוי ווי אונז טוען מיר אונזערע רצונות תמיד, שטענדיג, אמן כן יהי רצון.